בעזרת השם יתברך, מסכת יומא, דף ל ח. מ'הייבט אן דף ל ח עמוד א', אויבן ביי די משנה, די משנה דא איז ממשיך דאס מ'האט געזען די פריעדיגע משנה, אויף די אלע מענטשן והיו מזכירין אותן לשבח, וואס זיי האבן געטון כל מיני זאכן, וואס מ'האט זיי דערמאנט לשבח, זיי האבן אויפגעטון זאכן פארן בית המקדש, זאגט יעצט די משנה, ואלו לגנאי, ס'איז געווען אזעלכע וואס מ'האט זיי דערמאנט לגנאי דאס פארקערט, אז מ'האט זיי מגנה געווען, איז אזוי, די משנה רעכנט אויס, של בית גרמו, לא רצו ללמד על מעשה לחם הפנים, די משפחה פון בית גרמו האט נישט געוואלט אויסלערנען די מעשה לחם הפנים וואס מ'וועט זעהן אין די גמרא, און מ'האט זיי דערמאנט לגנאי, די זעלבע זאך של בית אבטינס, לא רצו ללמד על מעשה הקטורת, זיי האבן אויך געהאט א שפעציעלע חכמה מיט די מעשה הקטורת, וואס זיי האבן נישט געוואלט אויסלערנען, מ'האט זיי אויך דערמאנט לגנאי, הוגרס בן לוי, היה יודע פרק בשיר, ולא רצה ללמד. הוגרס בן לוי האט אויך געקענט אזא געוויסע וועג צו זינגען, גאר א שיינע וועג, ער האט אויך נישט געוואלט אויסלערנען, מען האט אים אויך דערמאנט לגנאי, בן קמצר לא רצה ללמד על מעשה הכתב, רש"י זאגט ער האט געקענט אריינלייגן פיר פעדערן צווישן זיינע פיר פינגערס, און שרייבן אזוי דעם שם הוויה, וואס די אויפטו דערפון איז אז ווען מען שרייבט די שם הוויה טאר מען נישט מפסיק זיין אינצווישן, מען טאר נישט מפסיק זיין צווישן די אותיות, דא האט ער געמאכט אלעס אויף איינמאל, ממילא איז דאס אויך געווען א חכמה וואס ער האט נישט געוואלט אויסלערנען, און על הראשונים זאגט די משנה די אלע וואס מען האט אויסגערעכנט אין די פריערדיגע משנה נאמר זכר צדיק לברכה, ועל אלו די וואס מען האט יעצט אויסגערעכנט נאמר ושם רשעים ירקב, זאגט די הייליגע גמרא, תנו רבנן, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, בית גרמו היו בקיאין במעשה לחם הפנים, זיי זענען געווען בקיאים אין די מעשה לחם הפנים, ולא רצו ללמד, זיי האבן נישט געוואלט אויסלערנען אנדערע ווי אזוי מען מאכט עס, און ממילא, חכמים האבן געזען אז די בית גרמו ווילן נישט אויסלערנען, שלחו חכמים והביאו אומנין מאלכסנדריה של מצרים האבן זיי געלאזט ברענגען שפעציעלע מומחים פון אלכסנדריה פון מצרים דארט איז געווען מומחים אז אנשטאטס דער בית גרמו זאל מאכן לחם הפנים מען וועט זיך אן עצה געבן אן ענק והיו יודעין לאפות כמותן טאקע די חכמים פון אלכסנדריה האבן געוואוסט צו באקן ווי דער בית גרמו אבער ולא יודעין לרדות כמותן ארויס נעמען די ברויט פונעם אויוון דאס האבן זיי נישט געקענט אזוי גוט ווי בית גרמו פארוואס שהללו מסיקין מבחוץ ואופין מבחוץ, די מענטשן פון אלכסנדרי' פלעגן באקן די ברויט אינדרויסן פונעם אויוון, און הללו די בית גרמו, מסיקין מבפנים, ואופין מבפנים, זיי האבן געקענט באקן די לחם הפנים אינעווייניג, וואס איז די נקודה? ווייל די לחם הפנים איז דאך געווען אזא אינטערסאנטע צורה וואס מ'האט עס געמאכט, וואס איז געווען א הארטע ברויט, און ממילא ווען מ'האט עס ארויסגענומען פון די אויוון פלעג עס צעפאלן, איז טאמער מ'האט עס געמאכט אינדרויסן פון די אויוון, איז געווען גרינגער, פארוואס? ווייל ס'איז געווען אביסל ווייעכער האט מען זיך געקענט בעסער ארומשפילן, אינעם אויוון האבן די חכמים פון אלכסנדרי' של מצרים בשום אופן עס נישט געקענט מאכן, און ממילא וואס איז אויסגעקומען? הללו פיתן מתעפשת, הללו אין פיתן מתעפשת, איז ווען די בית גרמו פלעג מאכן די לחם הפנים האט זיך די ברויט קיינמאל נישט געשימלט ווייל ס'איז געווען גוט דורכגעבאקן מ'האט עס געמאכט אינעם אויוון, אבער די חכמים פון אלכסנדרי' של מצרים איז ביי זיי האט זיך די ברויט פארשימלט ווייל ס'איז נישט געווען גוט געבאקן מ'האט עס געבאקן אינדרויסן, און במילא כששמעו חכמים בדבר, חכמים האבן געזען מ'געט זיך נישט קיין עצה, אמרו האבן זיי געזאגט, כל מה שברא הקדוש ברוך הוא לכבודו בראו, וואס דער רבונו של עולם האט באשאפן האט ער דאך באשאפן לכבודו, שנאמר אזוי ווי שטייט אין פסוק, כל הנקרא בשמי ולכבודי בראתיו, און במילא איז אוודאי די כשרונות פון בית גרמו אויך באשאפן געווארן אלץ כבוד פון באשעפער, און נישטא קיין ברירה מען דארף זיי צוריק נעמען, יחזרו בית גרמו למקומן, מען האט זיי צוריק געברענגט, מען האט זיי געוואלט צוריק ברענגען, שלחו להם חכמים, האבן חכמים טאקע געשיקט זיי צוריק ברענגען ולא באו, זיי האבן נישט געוואלט קומען, כפלו להם שכרם, מען האט זיי געדאפלט זייער שכר, ובאו זענען זיי צוריק געקומען, ובכל יום היו נוטלין שניים עשר מנה, ביז דעמאלטס ביז מ'האט זיי פארשיקט, פלעגן זיי קריגן צוועלף מנה, די מפרשים זאגן ס'איז צוועלף מנה א יאר, ס'איז נישט מעגליך צו זאגן יעדן טאג האבן זיי געקריגן צוועלף מנה ווייל דאס איז גאר אסאך געלט, אבער והיום, נאכדעם מ'האט זיי צוריק געברענגט עשרים וארבע, האט מען עס געדאפלט אויף פיר און צוואנציק, רבי יהודה אומר, בכל יום עשרים וארבע, והיום ארבעים ושמונה, על כל פנים האט זיי געדאפלט די שכר, אמרו להם חכמים, די חכמים האבן געפרעגט פון די בית גרמו, מה ראיתם שלא ללמד, פארוואס טאקע לערנט עטס נישט אויס ענקער סוד, וואזוי עטס מאכט לחם הפנים פאר אנדערע, אמרו להם, האבן די בית גרמו געענטפערט, יודעין היו של בית אבא, שבית זה עתיד ליחרב, אונז האמער א מסורה ביי אונזער משפחה אונז ווייסן מיר אז די בית המקדש וועט צום סוף חרוב ווערן, שמא ילמד אדם שאינו מהוגן, וילך ויעבוד עבודת כוכבים בכך, און ממילא האבן זיי נישט געוואלט אויסלערנען די חכמה, טאמער נאכן חרבן וועט עס א גוי צו א צווייטע זיך אויסלערנען און ער וועט עס אויסלערנען פאר די גוים און ממילא האבן זיי געוואלט האלטן די חכמה ביי זיך אין די משפחה יעצט למעשה די חכמים האבן נישט אנגענומען דעם תירוץ ווייל מ'זעט דאך אין די משנה מ'האט זיי דערמאנט לגנאי אבער בכל זאת איין זאך האט מען יא דערמאנט לשבח זאגט די ברייתא ועל דבר זה מזכירין אותן לשבח אז מעולם לא נמצאת פת נקיה ביד בניהם ביי די גאנצע משפחה פון די בית גרמו האט מען קיינמאל נישט געטראפן ווייס ברויט נישט ביי זיי נישט ביי די קינדער פארוואס שלא יאמרו מענטשן זאלן נישט זאגן ממעשה לחם הפנים זה ניזונין אז ער עסט מעשה לחם הפנים כדי זאל קיינער זאל נישט שמועסן אויף זיי זאלן נישט ארויס גיין קיין חששות האבן זיי קיינמאל נישט געגעסן קיין ווייסע ברויט לקיים מה שנאמר אזוי ווי שטייט אין פסוק והייתם נקיים מהשם ומישראל א מענטש דארף אויפפאסן צו זיין נקי אפילו מענטשן זאלן נישט שמועסן און ממילא האבן זיי זייער אויפגעפאסט אויף דעם און אויף דעם האט מען זיי מזכיר געווען לשבח זאגט יעצט די גמרא ווייטער דאס וואס מ'האט געזען אין די משנה של בית אבטינס לא רצו ללמד על מעשה הקטורת ברענגט די גמרא א ברייתא וואס איז דן אין די נושא, תנו רבנן, מ'האבן געלערנט אין א ברייתא, בית אבטינס היו בקיאין במעשה הקטורת, זענען געווען בקיאים במעשה הקטורת מ'וועט שוין זען מיט וואס, ולא רצו ללמד, זיי האבן נישט געוואלט אויסלערנען פאר אנדערע זייער חכמה, שלחו חכמים והביאו אומנים מאלכסנדריה של מצרים אויך די זעלבע זאך, מ'האט געברענגט גרויסע אומנים פון אלכסנדר פון מצרים, והיו יודעין לפטם כמותם, די קטורת האבן זיי געקענט מאכן טאקע פונקט ווי די בית אבטינס, אבער ולא היו יודעין להעלות עשן כמותם, זיי האבן נישט געקענט מאכן אז די מעלה עשן זאל זיין די זעלבע, ווייל די קטורת דארף זיין מעלה עשן, די רויעך דארף ארויפגיין גראדערהייט, איז דער פון בית אבטינס איז געווען ספעציעל אז וואס, של הללו מתמר ועולה כמקל, ביים בית אבטינס איז די רויעך ארויפגעגאנגען פון די קטורת גראד ארויף, און אויבן, ווען ס'איז אנגעקומען אויפן דאך האט זיך עס שיין צושפרייט, אבער של הללו, פון די חכמים דארט פון אלכסנדריה, מפציע לכאן ולכאן, האט זיך עס נישט אויסגעשפרייט אזוי שיין, ס'איז נישט ארויף דער רויעך אזוי שיין ווי די בית אבטינס, און ממילא, כששמעו חכמים בדבר, אמרו, כל מה שברא הקדוש ברוך הוא לכבודו בראו, האבן זיי געזאגט אז אלעס דער באשעפער האט באשאפן דאך לכבודו, שנאמר כל פעל השם למענהו, און ממילא יחזירו בית אבטינס למקומן, האבן זיי געוואלט צוריק ברענגען די בית אבטינס, שלחו להם חכמים ולא באו, זיי האבן נישט געוואלט צוריק קומען, כפלו להם שכרם, מען האט זיי געדאפלט די שכר, ובאו זענען זיי צוריק געקומען, בכל יום היו נוטלין שנים עשר מנה, והיום עשרים וארבע, רבי יהודה אומר בכל יום עשרים וארבע, והיום ארבעים ושמונה, אמרו להם חכמים, חכמים האבן זיי געפרעגט מה ראיתם שלא ללמד, פארוואס לערנט עטץ נישט אויס אנדערע וויאזוי מען מאכט דאס, אמרו האבן זיי געזאגט די זעלבע זאך ווי די בית גרמו, יודעין היו של בית אבא שבית זה עתיד ליחרב, אמרו שמא ילמוד אדם שאינו מהוגן, וילך ויעבוד עבודת כוכבים בכך, פירט טאקע די ברייתא אויס פונקט ווי די בית גרמו אז ועל דבר זה איין זאך האט מען זיי יא מזכיר געווען לשבח, מזכירין אותן לשבח, אז מעולם לא יצאת כלה מבושמת מבתיהן, ס'איז קיינמאל נישט ארויס א פרוי מיט בשמים מיט פערפיום פון זייער שטוב, וכשנושאין אשה ממקום אחר, די זעלבע זאך ווען זיי האבן חתונה געהאט מיט א פרוי פון א צווייטן שטוב, מתנין עמה שלא תתבשם האט געמאכט א תנאי מיט איר זאל נישט אנטוהן קיין בשמים שלא יאמרו ממעשה הקטורת מתבשמין מען זאל נישט זאגן אז זיי באנוצן זיך מיט די מעשה הקטורת לקיים מה שנאמר והייתם נקיים מהשם ומישראל יעצט למעשה די פריערדיגע ציור האט מען נישט געזעהן ביי די בית גרמו אז זאלן זיך אויסנעמען מיט שנירן אז מען זאל נישט באקן קיין ווייס ברויט און ווי די מפרשים זענען מסביר אז ברויט א פרוי עט נישט עסן א ברויט וואס די מאן עסט נישט אבער דא ביי בשמים איז דאך דאס נישט שייך, ס'יא שייך א פרוי זאל זיך מתבשם זיין אפילו די מאן זיך דאך נישט מתבשם, און ממילא דא האט מען געדארפט מאכן די תנאי. זאגט די גמרא ווייטער תניא אמר רבי ישמעאל, געלערנט א ברייתא רבי ישמעאל האט געזאגט פעם אחת הייתי מהלך בדרך, ומצאתי אחד מבני בניהם, איך בין געגאנגען אויפן וועג, און כ'האב געטראפן איינער פון די צוויי משפחות פון בית גרמו צי פון בית אבטינס, אמרתי לו, האב איך אים געזאגט, אבותיך בקשו להרבות כבודם, זיי האבן געוואלט מרבה זיין זייער כבוד מיט דעם וואס זיי האבן נישט ארויסגעגעבן די סוד, ורצו למעט כבוד המקום, און זיי האבן געוואלט ממעט זיין כבוד המקום אז זיי האבן זיך געדאפלט די פרייז ווען מען האט זיי געוואלט צוריק ברענגען, עכשיו יעצט אז די בית מקדש איז חרוב געווארן, כבוד מקום במקומו, די רבונו של עולם'ס כבוד בלייבט אויפן פלאץ, מלא כל הארץ כבודו, די כבוד פון רבונו של עולם ווערט נישט נתמעט, ומיעט כבודם, אבער די כבוד פון ענקער שטוב איז גארנישט געבליבן פון דעם, זאגט די גמרא די ברייתא ממשיך אמר רבי עקיבא, סח לי ר' ישמעאל בן לוגא, אז ר' ישמעאל בן לוגא האט אים פארציילט, פעם אחת יצאתי אני ואחד מבני בניהם, לשדה ללקט עשבים, איך מיט איינער פון די בית אבטינס אמאל ארויסגעגאנגען אין קלויבן גראז, וראיתי שבכה ושחק, האב איך געזען די כהן פון בית אבטינס ווי ער וויינט און ער לאכט, אמרתי לו, האב איך אים געפרעגט מפני מה בכית, פארוואס האסטו געוויינט, אמר לי, האט ער געזאגט כבוד אבותי נזכרתי, כ'האב זיך דערמאנט די גרויסע כבוד וואס מיין משפחה האט געהאט, וואס טייטש פארן חורבן, ומפני מה שחקת, פרעגט ער אים וואס לאכסטו, אמר לי, האט ער מיר געענטפערט, שעתיד הקדוש ברוך הוא להחזירה לנו, אז ווען ס'בית מקדש עט צוריק געבויט ווערן, עט די כבוד צוריק קומען, ומפני מה נזכרת, האט ער אים געפרעגט וואס עפעס האט זיך יעצט דערמאנט, אמר לי, האט ער אים געזאגט, מעלה עשן כנגדי, כ'האב געזען דעם גראז דעם מעלה עשן, האב איך געזען דא אויפן פעלד, האב איך זיך דערמאנט, האט ער אים געזאגט הראהו לי, ווייז עס מיר, אמר לי, האט ער מיר געזאגט, שבועה היא בידינו, שאין מראין אותו לכל אדם, אז אונז טאר מען דאס קיינעם נישט ווייזן ס'דארף בלייבן די משפחה, זאגט די ברייתא ווייטער, אמר רבי יוחנן בן נורי, פעם אחת מצאתי זקן אחד ומגילת סממנים בידו, כ'האב אמאל געטראפן עפעס א זקן און א מגילת סממנים ס'טייטש דארט איז געווען פארשריבן די אלע סממנים וואס מ'האט גענוצט אויף די קטורת, ווי די רשש שמועסט אויס אויך געווען דארט בילדער, אמרתי לו, האב איך אים געפרעגט מאין אתה פון ווי ביסטו, אמר לי מבית אבטינס אני, איך בין פון די משפחה פון בית אבטינס. ומה בידך האב איך אים געפרעגט וואס איז אין דיינע הענט, אמר לי האט ער מיר געזאגט מגילת סממנים, ס'איז דא דא די אלע סממנים פונעם קטורת, הראה לי האט ער אים געבעטן אז ער וויל עס זען, אמר לי האט ער אים געזאגט כל זמן שבית אבא היו קיימין לא היו מוסרין אותו לכל אדם, ווילאנג די משפחה איז געווען גאנץ און מ'האט געקענט איבערגעבן פון א טאטע צו א קינד האט מען עס טאקע נישט געטארט ארויסגעבן, אבער ועכשיו יעצט די משפחה האט זיך נישט געפירט ווי עס דארף צו פירן, צו די משפחה איז נתמעט געווארן, הרי הוא לך, האט ער דאס איבערגעגעבן פאר רבי יוחנן בן נורי, והזהר בה, ער האט אים אנגעווארנט זאל אויפפאסן אויף דעם, זאל נישט ארויסגיין דעם סוד, וכשבאתי, וסחתי דברי לפני רבי עקיבא, ווען איך האב עס פארציילט פאר רבי עקיבא, אמר לי האט מיר רבי עקיבא געזאגט מעתה, אסור לספר בגנותן של אלו, טאר מען מער נישט דערמאנען די משפחה לגנות, פארוואס? ווייל דא האט מען געזען אז זיי האבן דאס גאנצע צייט עס געמיינט לשם שמים, זיי האבן נישט געמיינט די אייגענע כבוד, ווייל מען זעט דאך אז ברגע טאקע וואס דער מענטש אין בית אבטינס האט חושש געווען אז ס'וועט נישט זיין איינער אין די משפחה וואס וועט עס קענען האלטן, האט ער עס איבערגעגעבן פאר ר' יוחנן בן נורי. פירט די ברייתא אויס, מכאן, פון דא אז מען זעט, ווי רשי שמועסט אויס, פון דא אז מען זעט אז נאכדעם וואס די חכמים האבן אוועקגערוקט די בית גרמו און די בית אבטינס, און מ'האט געברענגט חכמים פון אלכסנדריה און ס'איז נישט געלונגען און מ'האט זיי געדארפט צוריק ברענגען, זעהן מיר פון דא, אמר בן עזאי, אז בשמך יקראוך, צום סוף וועט מען דיך רופן ביים נאמען, א מענטש קען נישט צונעמען די פרנסה פון א צווייטן, טאמער מ'דארף איינעם וועט מען אים צוריקברענגען, ובמקומך יושיבוך, און יעדער איינער קומט אן אויף די ריכטיגע פלאץ, מ'עט דיך זעצן אויף דיין פלאץ, ומשלך יתנו לך, און דיין אייגענע געלט וועט קומען צו דיר, אין אדם נוגע במוכן לחבירו, א מענטש קען נישט צורירן עפעס וואס איז צוגעגרייט פאר זיין חבר, פרנסה וואס איז צוגעגרייט פאר א חבר, ואין מלכותו נוגעת בחברתה, און די זעלבע זאך א מלכות פון איינער קען נישט צורירן צו א מלכות פון א צווייטן, אפילו כמלא נימא, אפילו נישט ווי א חוט השערה, רשי ברענגט דא כל מיני פסוקים וואס מען זעט טאקע אויף כל מיני מלכיות וואס איז באשערט געווען איין מלכות זאל זיך ענדיגן ביינאכט, און טאקע די נעקסטע מלכות האט זיך אנגעהויבן נאר ביינאכט, און אזוי אויך א מלכות וואס איז באשערט געווען זיך צו ענדיגן בייטאג, האט זיך געענדיגט בייטאג, און א מענטש קען נישט צורירן די פרנסה אדער די מלכות איינער פון צווייטן. זאגט אונז די גמרא ווייטער מ'האט געזען די משנה הוגרס בן לוי האט געוואוסט א שפעציעלע אופן צו זינגען, זאגט די גמרא תניא מ'האמיר געלערנט אין א ברייתא כשהוא נותן קולו בנעימה ווען ער האט געוואלט זינגען איז מכניס גודלו לתוך פיו האט ער געלייגט דעם גראבן פינגער אין מויל און מניח אצבעו בין הנימין די צווייטע פינגער האט ער געלייגט דארט אויף זיין וואנץ צווישן די צווישן די נאז לעכער עד שהיו אחיו הכהנים נזרקים בבת ראש לאחוריהם ער האט אזוי שיין געזינגען אז די אנדערע כהנים פלעגן זיך צעווארפן און צעטרייסלען, זיי האבן זיך צוריק געווארפן אזוי ווען זיי האבן געהערט די שיינע קול, און ווי ס'ווערט אויסגעהערט אין תוספתא און די ברייתא שטייט דא אויסגעפירט אז מ'האט אים אויך געפרעגט פארוואס האט ער נישט געוואלט אויסלערנען אנדערע, האט ער אויך געזאגט אלס חשש אז ווען די חורבן וועט געשעהן זאלן די אלע וואס דינען עבודה זרה זיך נישט קענען אפלערנען, זאגט יעצט די גמרא תנו רבנן האבן געלערנט אין א ברייתא, בן קמצר לא רצה ללמד על מעשה הכתב, ער האט געקענט שרייבן מיט די פיר פעדערן, אמרו עליו, שהיה נוטל ארבעה קולמוסין בין אצבעותיו, ואם היתה תיבה של ארבע אותיות היה כותבה בבת אחת, ער האט געקענט שרייבן דעם גאנצן שם הוי' צוזאמען אויף איינמאל, אמרו לו, מען האט אים געפרעגט מה ראית שלא ללמד, פארוואס לערנסטו נישט אויס די חכמה צו אנדערע, איז כולן מצאו תשובה לדבריהם, אלע האבן געהאט דעם זעלבן תירוץ, זיי לערנען עס נישט אויס פארוואס אז די גוים זאלן זיך נישט אפלערנען, אבער בן קמצר, לא מצא תשובה לדבריו, ער האט זיך נישט געקענט פארענטפערן זיינע מעשים, און פארוואס ווי די מפרשים שמועסן אויס, ווייל גוים האבן נישט קיין שום ענין צו שרייבן פיר אותיות אויפאמאל, דאס איז א זאך וואס איז נאר שייך ווען מען שרייבט דעם שם הוי' איז דא אן ענין דערין, אבער ביי גוים איז דאך נישטא אזא ענין, נאר סתם אזוי האט נישט געוואלט אויסלערנען ווייל ער'ט עס געטון פאר זיך, און על הראשונים נאמר זכר צדיק לברכה, וואס טייטש אויף די אנדערע, וואס טאקע אין די משנה האט מען געזען מען האט זיי דערמאנט לגנאי, אבער צום סוף האט מען דאך געזען זיי מיינען לשם שמים, אויף זיי איז געזאגט געווארן זכר צדיק לברכה, ועל בן קמצר וחבריו נאמר, אויף בן קמצר מיט מענטשן אזוי ווי אים איז געזאגט געווארן דער פסוק, ושם רשעים ירקב. זאגט יעצט די גמרא מאי ושם רשעים ירקב וואס א מין לשון איז דאס? אמר ר' אלעזר, רקביבות תעלה בשמותן, רקביבות דאס איז חלודה אז א ראסט זאל ארויפגיין אויף זייער נאמען, אז וואס דלא מסקינן בשמייהו, מען זאל נישט דערמאנען זייער נאמען, וואס טייטש מען זאל נישט א נאמען געבן נאך די רשעים, א נאמען פון א רשע טאר מען נישט רופן א קינד נאך אזא נאמען. מתיב רבינא, פרעגט רבינא א קשיא פון א ברייתא, מעשה בדואג בן יוסף, מען גייט דא זען א מעשה פון דואג בן יוסף און די גמרא וועט אויספירן מיט די קשיא אז דער נאמען דואג בן יוסף מען האט דאך אים א נאמען געגעבן נאך דואג האדומי וואס דואג האדומי איז געווען א רשע איז עכ"פ לאמיר זען די מעשה אין די ברייתא ס'איז א מעשה מיט דואג בן יוסף שהניחו אביו בן קטן לאמו זיין טאטע האט אים איבערגעלאזט אלס קליין קינד ביי זיין מאמען בכל יום היתה אמו מודדתו בטפחים יעדן טאג האט די מאמע אים געמאסטן טפחים ווי לאנג ער איז געווארן וויפיל ער איז צוגעוואקסן ונותנת משקלו של זהב לבית המקדש, און זי פלעג אפוועגן וויפיל ער האט צוגעוואקסן און געבן דעם משקל וויפיל איר קינד איז געוואקסן, אזוי פיל גאלד האט זי געגעבן יעדן טאג אין בית המקדש, וכשגבר אויב, ווען נבוכדנצר האט איבערגענומען דארט דעם שטאט און ס'איז געווען א הונגער, טבחתו ואכלתו, האט זי געשאכטן דעם קינד און געגעסן דאס קינד נעבעך, ועליה קונן ירמי', און אויף איר האט ירמי' געקלאגט, ווי שטייט אין פסוק אין איכה, אם תאכלנה נשים פרים עוללי טפוחים, ווי קען זיין אזא זאך אז א מאמע זאל עסן די אייגענע קינדער עוללי טפוחים, די ברייתא לערנט טפוחים א לשון פון טפחים, וואס מען האט געמאסטן דאס קינד בטפחים, און די ברייתא זאגט משיבה רוח הקודש ואומרת, וואס טייטש די פסוק אליין פרעגט די קשיא אם תאכלנה נשים פרים עוללי טפוחים, און די רוח הקודש ענטפערט אם יהרג במקדש השם כהן ונביא, אז די סיבה וואס מען איז צוגעקומען צו אזא מין מצב אז מאמעס האבן געדארפט עסן די קינדער איז ווייל מען האט געהארגעט אין בית המקדש כהן ונביא, דאס איז די זכריה בן יהוידע וואס מען האט געהארגעט אין בית המקדש, אבער על כל פנים זעהן מיר דאך דא אין די ברייתא אז מען האט זיך באנוצט מיטן נאמען דואג, איז וויאזוי זאגט די גמרא שם רשעים ירקב אז מען טאר זיך נישט באנוצן מיט א נאמען פון א רשע, ענטפערט די גמרא, חזי מאי סליק ביה, סא וואס פאר א ראיה ברענגסטו מיר, דאס קינד טאקע איז געהארגעט געווארן, זעהן מיר דאך וואס געשענט ווען מען באנוצט זיך מיט אזא סארט נאמען, זאגט די גמרא, אמר רב אלעזר, האט רב אלעזר געזאגט, צדיק מעצמו, ורשע מחבירו, א צדיק איז נזכר לטובה ווערט דערמאנט לטובה בזכות עצמו בזכות די מעשים וואס ער טוט, און א רשע ווערט גערופן א רשע אפילו אז די חברים טוען רשעות, צדיק מעצמו, דכתיב זכר צדיק לברכה, שטייט א לשון יחיד, ורשע מחבירו דכתיב ושם רשעים ירקב, זעהן מיר אז רשעים ווערט גערופן א גאנצע גרופע אז איינער דרייט זיך צווישן רשעים, גייט ער אויך אריין אין די כלל, זאגט די גמרא, אמר ליה רבינא לההוא מדרבנן דהוה מסדר אגדתא קמיה, רבינא האט געזאגט פאר איינער פון די חכמים דארט וואס פלעגן מסדר זיין דברי אגדה פאר אים, מנא הא מילתא דאמור רבנן זכר צדיק לברכה, פון וואו נעמט זיך דאס די חכמים זאגן זכר צדיק לברכה, אמר ליה, האט יענער געענטפערט, דהא כתיב, זכר צדיק לברכה, וואס טייטש וואו נעמען עס די חכמים, עס איז דאך א פסוק אין משלי, זכר צדיק לברכה, אבער אויף דעם האט רבינא מסביר געווען מדאורייתא מנלן, וואס איז א מקור אין די תורה, נישט פון א נביא, ווי מען זעט אין די תורה אזא ענין, האט ער אים געענטפערט דכתיב וואס שטייט אין פסוק, וה' אמר המכסה אני מאברהם אשר אני עושה, ס'ווערט דערמאנט די נאמען פון אברהם אבינו, און גראד נאכדעם וכתיב שטייט אין פסוק, ואברהם היו יהיה לגוי גדול ועצום, זעהן מיר זכר צדיק לברכה אז דער רבונו של עולם כביכול בענטשט אברהם אבינו גראד נאכדעם וואס מען דערמאנט זיין נאמען, פרעגט ער אים ווייטער, מנא הא מילתא דאמור רבנן שם רשעים ירקב, פון ווי נעמען די חכמים די ענין שם רשעים ירקב, אמר ליה האט ער ווייטער געענטפערט צו רבינו דהא כתיב שטייט דאך אין פסוק אין משלי ושם רשעים ירקב האט ער אים מסביר געווען מדאורייתא מנלן ווי איז דא א מקור אין די תורה אויף דעם האט ער אים געענטפערט דכתיב ווייל ס'שטייט אין פסוק ויאהל עד סדום ס'ווערט דערמאנט סדום וכתיב און גראד נאכדעם שטייט ואנשי סדום רעים וחטאים לה' מאוד זעהן מיר אז גראד נאכדעם איז שם רשעים ירקב ווערט דערמאנט די גנות פונעם רשע, זאגט די גמרא אמר ר' אלעזר האט ר' אלעזר געזאגט צדיק דר בין שני רשעים ולא למד ממעשיהם ס'דא א צדיק וואס האט געוואוינט צווישן צוויי רשעים און ער האט זיך נישט אפגעלערנט פון זיינע מעשים און ס'דא א צווייטער רשע דר בין שני צדיקים ולא למד ממעשיהם א רשע וואס האט געוואוינט צווישן צוויי צדיקים און זיך אויך נישט געלערנט פון זיי וועלכע צוויי איז צדיק דר בין שני רשעים ולא למד ממעשיהם עובדיה דאס איז עובדיה הנביא וואס האט געוואוינט ער האט געוואוינט אינעם שטוב פון אחאב און איזבל און ער האט זיך נישט אפגעלערנט פון זיי און רשע דר בין שני צדיקים ולא למד ממעשיהם זה עשו עשו וואס האט געוואוינט מיט יצחק און רבקה און נאך אלץ געבליבן א עשו, זאגט די גמרא נאך א מימרא פון רב אלעזר, ואמר רב אלעזר, מברכתן של צדיקים אתה למד קללה לרשעים און מקללתן של רשעים אתה למד ברכה לצדיקים, אז ווי ס'ווערט דערמאנט אין פסוק א ברכה פאר צדיקים, איז גראד נאכדעם ווערט דערמאנט א קללה פאר רשעים, און די זעלבע זאך פארקערט, און ער ברענגט א ראיה, מברכתן של צדיקים אתה למד קללה לרשעים, דכתיב, ווייל שטייט אין פסוק, כי ידעתיו למען אשר יצוה וגומר די פסוק פירט דארט אויס את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך ה' לעשות צדקה ומשפט, למען הביא ה' על אברהם את אשר דבר עליו, א ענין פון א ברכה, א ברכה פאר א צדיק. וכתיב בתריה, און וואס שטייט שפעטער אין פסוק, ויאמר ה', זעקת סדום ועמורה כי רבה, און די פסוק פירט דארט אויס כלה אז מען וועט אויסמעקן סדום, זעהן מיר ס'ווערט דערמאנט די קללה פון רשעים נאך די ברכה פון צדיקים, און די זעלבע זאך פארקערט, ומקללתן של רשעים מעתה למעט ברכה לצדיקים, דכתיב שטייט אין פסוק ואנשי סדום רעים וחטאים לה', זעהן מיר א קללה פאר רשעים, און שפעטער זאגט דער פסוק וה' אמר אל אברם אחרי הפרד לוט מעמו, און די פסוק איז דארט ממשיך שא נא עיניך וראה מן המקום אשר אתה שם, כי את כל הארץ אשר אתה רואה לך אתננה ולזרעך, אן ענין פון א ברכה לצדיקים. זאגט די גמרא ווייטער נאך א מימרא פון רב אלעזר. ואמר ר' אלעזר, אפילו בשביל צדיק אחד עולם נברא, אפילו פאר איין צדיק ווערט די וועלט באשאפן, שנאמר אזוי ווי שטייט אין פסוק, וירא אלקים את האור כי טוב, ואין טוב אלא צדיק, טוב דאס איז א ענין פון א צדיק שנאמר אזוי ווי שטייט אין פסוק, אמרו צדיק כי טוב, און ממילא איז מען מפרש די פסוק, וירא אלקים את האור, דער רבונו של עולם כביכול זעט דעם אור, די גאנצע ענין אז דער רבונו של עולם באלייכטיגט די וועלט און באשאפט די וועלט איז אלעס כי טוב פאר איין צדיק אויכעט, ואמר ר' אלעזר זאגט ר' אלעזר נאך א מימרא, כל המשכח דבר מתלמודו, איינער וואס פארגעסט עפעס פון זיין לערנען, פארשטייט זיך ס'רעדט זיך במזיד, אדער זיך חזר'ט נישט איבער גענוג, גורם גלות לבניו, איז ער גורם זיין קינדער זאל גיין אין גלות שנאמר אזוי ווי שטייט אין פסוק, ותשכח תורת אלקיך, אשכח בניך גם אני, זעהן מיר כביכול דער רבונו של עולם זאגט אז ער האט פארגעסן די קינדער וואס טייטש אז די קינדער וועלן צוקומען צו גלות, רב אבהו אמר, רב אבהו זאגט אז איינער וואס פארגעסט דאס לערנען, מורידין אותו מגדולתו, פארלירט ער זיין גדולה, שנאמר אזוי ווי שטייט אין די זעלבע פסוק, כי אתה הדעת מאסת, ואמאסך מכהן לי, אז רבונו של עולם זאגט כביכול איך וועל דיך פארמיאוסן דו זאלסט מכהן לי, זיין א כהן פאר מיר וואס טייטש מיר באדינען, די גדולה פארלירט א מענטש אויכעט, אזא מענטש וואס פארגעסט דאס לערנען. זאגט די גמרא ווייטער, אמר רב חייא בר אבא אמר רבי יוחנן, האט רב חייא בר אבא נאכגעזאגט פון רבי יוחנן, אין צדיק נפטר מן העולם עד שנברא צדיק כמותו, א צדיק גייט נישט פון די וועלט ווילאנג ס'ווערט נישט באשאפן קודם כל נאך א צדיק אזוי ווי אים, שנאמר אזוי ווי ס'שטייט אין פסוק, וזרח השמש, ובא השמש, קודם שטייט וזרח השמש אז די זון האט אויפגעלאכטן, און נאר נאכדעם ובא השמש אז די זון גייט אונטער, נארמאל איז דאך פארקערט, קודם גייט דאך אונטער די זון, און נאכדעם לייכט די זון אויף, נאר וואס דען, דא איז מרומז דאס אז קודם איז וזרח השמש קודם ווערט געבוירן א נייע צדיק, און נאר נאכדעם גייט די אלטע צדיק פון די וועלט, עד שלא כבתה שמשו של עלי, ווילאנג די זון פון עלי איז נישט אונטערגעגאנגען וואס טייטש ווילאנג עלי איז נישט אוועק פון די וועלט, זרחה שמשו של שמואל הרמתי, איז שמואל הנביא געבוירן געווארן, זאגט ער ווייטער נאך א מימרא פון רב חייא בר אבא אמר רבי יוחנן ואמר רב חייא בר אבא אמר רבי יוחנן, ראה הקדוש ברוך הוא שצדיקים מועטין, דער רבונו של עולם כביכול האט געזען אז ס'נישט דא קיין סאך צדיקים אויפן וועלט, עמד ושתלן בכל דור ודור, האט דער רבונו של עולם צושפרייט די צדיקים אויף אלע דורות, שנאמר אזוי ווי שטייט אין פסוק, כי לה' מצוקי ארץ, מצוקי ארץ, דאס איז די באלקענעס פון די וועלט, אז דער רבונו של עולם ס'גייט ארויף די צדיקים, און פאר די אייבערשטער באלאנגען די צדיקים, וישת עליהם תבל, אויף זיי לייענט דער רבונו של עולם כביכול אן די וועלט, וואס טייטש רבונו של עולם האט זיי צושפרייט משך אלע דורות, אז די וועלט זאל זיך קענען אנלייענען אויף זיי, זאגט די גמרא נאך א מימרא ואמר רב חייא בר אבא אמר רבי יוחנן, אפילו בשביל צדיק אחד העולם מתקיים, אפילו פאר איין צדיק איז די וועלט מתקיים, שנאמר ווי שטייט אין פסוק, וצדיק יסוד עולם, אפילו איין צדיק איז די יסוד עולם, רבי חייא דידיה אמר מהכא, די פריערדיגע מימרות פון רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן, רבי חייא אליין האט ארויסגעלערנט דאס אז א צדיק אליין איז מקיים די גאנצע וועלט, ווייל שטייט אין פסוק רגלי חסידיו ישמור, און ווי רש"י רעדט אויס אז רגלי טייטשט ער א ענין פון בשביל, אזוי ווי שטייט אין פסוק ויברך השם אותך לרגלי, וואס טייטשט רגלי וועגן חסידיו וועגן די חסידים וועגן די צדיקים, ישמור, פאסט דער רבונו של עולם אויף אויף די וועלט, איי פרעגט די גמרא חסידיו טובא משמע? דאך משמע לשון רבים מ'דארף אפאר צדיקים, די גאנצע מימרא איז דאך אז אפילו בשביל צדיק אחד העולם מתקיים, נאר וואס דען אמר רב נחמן בר יצחק חסידו כתיב, אין פסוק שטייט עס אן א יו"ד מ'קען דאס ליינען חסידו, אז רגלי חסידו ישמור, פאר איין חסיד פאר איין צדיק האלט די רבונו של עולם די וועלט, זאגט די גמרא ווייטער אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן, כיוון שיצאו רוב שנותיו של אדם, א מענטש האט אויסגעלעבט רוב פון זיינע יארן ולא חטא און ער האט נישט געזינדיגט, שוב אינו חוטא, ער עט מער נישט זינדיגן, שנאמר אזוי ווי שטייט אין פסוק, רגלי חסידיו ישמור, וואס ער טייטשט רגלי, א ענין אזוי ווי דער סוף פון א מענטש איז די רגליים, די פיס פון א מענטש איז די סוף פון די מענטש, איז דאך סוף פון א מענטש'ס לעבן, נאכדעם וואס א מענטש האט אויסגעלעבט רוב פון זיין לעבן און ער האט אויפגעפאסט נישט צו זינדיגן, איז רגלי חסידיו ישמור, פאסט דער רבונו של עולם כביכול אויף ער זאל מער נישט זינדיגן. זאגט די גמרא, דבי רב שילא אמרי, ביי רב שילא האט מען געזאגט אין בית מדרש, כיוון שבא לידו דבר עבירה פעם ראשונה ושנייה ואינו חוטא, אז ס'קומט אונטער פאר א מענטש א עבירה איין מאל צוויי מאל און ער זינדיגט נישט, שוב אינו חוטא, מער עט ער נישט זינדיגן שנאמר אזוי ווי שטייט אין פסוק רגלי חסידיו ישמור וואס ער טייטשט רגלי א ענין אזוי ווי שטייט אין פסוק כי הכיתני זה שלש רגלים רגלים איז א ענין פון מאלן אז איין מאל צוויי מאל רגלי איז א לשון רבים איז צוויי מאל וואס טייטש רגלי חסידיו טאמער איינער קומט אים אונטער איין מאל צוויי מאל צו זינדיגן און ער פאסט אויף נישט צו זינדיגן איז ישמור פאסט דער רבונו של עולם אויף אויף אים ער זאל טאקע מער נישט זינדיגן זאגט די גמרא אמר ריש לקיש האט ריש לקיש געזאגט מאי דכתיב וואס שטייט אין פסוק אם ללצים הוא יליץ ולענווים יתן חן, נאר וואס דען, דער פסוק מיינט צו זאגן בא לטמא פותחין לו, בא לטהר מסייעין אותו, אז איינער וואס וויל זינדיגן, לאזט מען אים זינדיגן, מען העלפט אים נישט צו, מען שטעלט אים נישט אפ, איינער וואס וויל זיך אבער מטהר זיין, העלפט מען אים צו, און דאס איז מרומז דא אין פסוק אז אם ללצים הוא יליץ, טאמער איינער דרייט זיך מיט לצים הוא יליץ וועט ער ווערן א לץ, נישט אז מען העלפט אים צו, ער וועט ווערן א לץ, ולענווים, איינער וואס וויל זיך מתדבק זיין אין ענווים און ערליכע אידן, יתן חן, דארט העלפט דער רבונו של עולם צו ער זאל קענען זיך מטהר זיין. זאגט די גמרא תנא דבי ר' ישמעאל, האט מען געלערנט א ברייתא, משל לאדם שהיה מוכר נפט ואפרסמון, די ענין אז פאר א איינער וואס איז בא לטמא פותחין לו און בא לטהר מסייעין אותו, איז א משל צו איינער וואס פארקויפט נפט, דאס א אויל וואס שמעקט זייער נישט גוט, און אפרסמון, שמעקט גאר גוט, איז בא למדוד נפט, אמר לו מדוד אתה לעצמך, אז איינער קומט זיך קויפן נפט דארט, זאגט דער מוכר פאר דעם קונה, מעסט דיך אליין, איך וויל זיך נישט אנשטינקען, זאלסט אליין מעסטן, בא למדוד אפרסמון, אז איינער וויל קויפן אפרסמון, אמר לו זאגט דער מוכר, המתן לי עד שאמדוד עמך, כדי שנתבשם אני ואתה, ווארט נאר צו, אזוי וועל איך דיר העלפן אפמעסטן די אפרסמון, עמיר ביידע ארויסגיין שמעקן גאר גוט, וואס דאס איז די זעלבע בחינה, אז איינער וויל טון א עבירה לאזט מען אים דאס טון אליין, אבער אז איינער וויל טון א מצוה, וויל זיך מטהר זיין, העלפט מען אים צו פון אויבן. זאגט די גמרא, תנא דבי רבי ישמעאל, האמיר געלערנט אין א ברייתא, עבירה מטמטמת לבו של אדם, עבירה איז מטמטם ס'פארשטאפט דאס הארץ פון א מענטש, שנאמר אזוי ווי שטייט אין פסוק, ולא תטמאו בהם ונטמתם בם, אל תקרי ונטמאתם, אלא ונטמטם שטייט אן א אלף, קען מען עס דרש'ענען א לשון פון טמטום פון פארשטאפעניש, תנו רבנן, זאגט די גמרא, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, שטייט אין פסוק ולא תטמאו בהם ונטמאתם בם, וואס וואס איז דאס די געדאפלטע לשון, נאר וואס דען, אדם מטמא עצמו מעט, מטמאין אותו הרבה, טאמער איינער איז זיך מטמא אפילו אביסל, לאזט מען פון הימל ער זאל זיך שטארק מטמא זיין, מלמטה, מטמאין אותו מלמעלה, איינער איז זיך מטמא דא אונטן, איז ער זיך מטמא דארט אויבן, בעולם הזה, מטמאין אותו לעולם הבא, צאלט ער שפעטער א פרייז דארט אויבן אויף עולם הבא, תנו רבנן, מ'האמיר געלערנט אין א אנדערע ברייתא, והתקדשתם והייתם קדושים, אויך א געדאפלטע לשון, נאר וואס דען אדם מקדש עצמו מעט, מקדשין אותו הרבה, טאמער איינער איז זיך אפילו אביסל מקדש, העלפט מען אים צו און מ'איז אים מקדש נאך מער, מלמטה, מקדשין אותו מלמעלה, בעולם הזה, מקדשין אותו לעולם הבא, אז ער קריגט שפעטער שכר דערויף. הדרן לך אמר להם הממונה, הדרן לך אמר להם הממונה, הדרן לך אמר להם הממונה.